שלום וברכה ס'איז יצחק הערש בנעט מיט קורצע שיעור נאמבער זיבן און אַכציק מיטן נאמען גוטע שלום בית ווען פרנסה איז ווייניג. נישט לאנג צוריק בין איך געווען אין ארץ ישראל און כ'האב איך געטראפן דארט א חבר און מען האט געשמועסט האט ער מיך געזאגט מיין זיידע פלעגט זאגן אז די עצה צו שלום בית איז האבן גענוג פרנסה ער האט טאקע געארבעט אסאך און געברענגט פרנסה די זיידע און די אייניקל מיין חבר האט איבערגעשמועסט און כאילו נאכגעזאגט די מימרא אלס עפעס וואס ער האלט איז אמת, און איך האב געזאגט אז איך קריג מיך מיט די מימרא, איך האב א שווערע צייט דאס צו מודה זיין צו דעם, און איך וועל שוין פארלייגן מיין סברה און הסבר אין דעם. די אנגענומענע מיינונג ביי מענטשן איז אז אויב עט זיין גענוג געלט, וועט נישט ארויסקומען קיין שלום בית פראבלעמען, ממילא די עצה צו גוטע שלום בית איז האבן גענוג פרנסה. אויף דעם איז דא אפאר שוועריקייטן, קודם כל, ס'איז זייער שווער צו האבן גענוג פרנסה. וואס מיינט גענוג פרנסה? ס'מיינט אז מ'דארף קענען פארן טייערע וועקעישאנס, ס'מיינט אז מ'דארף קענען מאכן אויפרייסענדע שמחות, ס'מיינט אז מ'דארף קיינמאל נישט ווארטן ביז די נעקסטע חודש ביז ס'קומט אריין פרישע געלט, ס'שטימט נישט מיט די בודזשעט, ס'איז נישט דא קיין חשבון, וואס מיינט גענוג פרנסה, און צווייטנס, וויאזוי, גלייב מיר אונז, איז דא משפחות וואס געבן זיך יא אן עצה מיט ווייניג, וויאזוי, און זיי האבן גוטע שלום בית, סאו בהכרח איז שייך צו האבן גוטע שלום בית אפילו מיט ווייניג פרנסה, אפילו מיט טייטקייט, און מ'געבט זיך אן עצה, וויאזוי געבן זיי זיך אן עצה? און בעיקר. שוועריקייטן אין די סכום פון פרנסה אין די אמאונט פון געלט וואס איז דא חודש בחודש יאר ביאר וויפיל מען קען נוצן איז אזוי ווי א אנדערע סארט שוועריקייטן וואס קען זיין אין שטוב און אלעס פון זיי קען ארויסברענגען שוועריקייטן אין די שלום בית און באמת איז טאקע יעדע סארט שוועריקייט א סיבה צו ארויסברענגען די שלום בית אבער דעטס וועיר איט סטארטס און ענדס און דאס איז מיין עיקר מעסעדזש שוועריקייטן אין פרנסה ווייניג פרנסה ברענגט ארויס די שוועריקייט פון שלום בית, ס'נישט אז יא האבן אסאך פרנסה מאכט שלום בית, יא האבן אסאך פרנסה לאט די שלום בית מצב בלייבן ווי ס'איז, און א ענגשאפט אין פרנסה ברענגט ארויס די שוועריקייט, און אזוי ווי עני אנדערע ענגשאפט, זאל זיין א שוועריקייט חס ושלום מיט שידוכים, חס ושלום מיט געזונטקייט, חס ושלום מיט א קינד גליטשט, חס ושלום עני. שוועריקייט, עני סטרעספול סיטועשן וואס קען זיין אין א שטוב, און אפילו א פרייליכע סטרעספול סיטועשן קען ארויסברענגען א שוועריקייט אין שלום בית. און דאס איז מיין פוינט, שלום בית ווענדט זיך נישט אין די פרנסה. ס'איז אמת אז אויב ס'איז דא ווייניג פרנסה וועט זיין די שוועריקייט אין שלום בית אסאך שווערער. סאו ווען מ'זאגט אז איינער האט מוטשעט זיך אין פרנסה און וועגן דעם איז דא שלום בית פראבלעמען, דאס מיינט אז פאר דעם קומען ארויס די שלום בית פראבלעמען, און ביי אזא מענטש וואלט עני סארט שוועריגקייט געקענט ארויסברענגען שלום בית פראבלעמען, און וואס איז גראדע יעצט די פרנסה. פיין, סאו נאכאמאל האבן מיר דאס אוועקגעשטעלט אז שלום בית ווענדט זיך נישט אין פרנסה, עני שוועריגקייט און פרנסה בתוכם קען ברענגען א שוועריגקייט אין די שלום בית ווייל ס'ברענגט ארויס די שוועריגקייט. סאו יעצט לאמיר עס נעמען צו מער א למעשה'דיגע צוגאנג. סאו וואס הייסט? סאו לאמיר מאכן קלאר א א אינגערמאן האט זיין פליכט צו מאכן זיכער אז ס'איז דא גענוג פרנסה לפי יכולתו און ס'זאל קענען זיין די צרכי הבית לפי יכולתו. פאריגע וואך האב איך געגעבן א דרשה פאר יונגעלייט איבער שלום בית, א שמועס, א לעקטשור, א קורס איבער שלום בית. האט א אינגערמאן ארויפגעשיקט א שאלה, מיין ווייב ספענדט צו סאך געלט מיט דריי דאלער מארקס, און איך האב געענטפערט בשם איינע פון מיינע רעבעס אויף שלום בית, יאמפאלער רב זאל זיין געזונט און שטארק. יאמפאלער רב האט לעצטנס געזאגט ביי א שיעור, האט ער געזאגט, איך געב מיין הבטחה אז א פרוי וועט קיינמאל נישט ספענדן מער ווי די בודזשעט ערלויבט, וואס טייטש, א פרוי איז גרייט צו רעספעקטן. די גבולים, די די די לימיטס וואס איז דא אויף די מאן, וואס ער קען, וויפיל פרנסה ער קען ברענגען. אויב זעט מען א פרוי וואס וואס ספענדט מער, אויב א אינגערמאן פילט אז זיין ווייב ספענדט מער, איז דא איינס פון צוויי טעמים, איין טעם איז, ווייל וואס מיינט מער? זי האט נישט קיין אהנונג וואס די בודזשעט ערלויבט, זי האט נישט קיין אהנונג די סכום, סאו ווען א אינגערמאן שרייבט מיין ווייב ספענדט צו סאך געלט, וואס מיינט צו סאך? א טייערע וועקעישן איז אין די בודזשעט אדער נישט, ס'שטימט אדער ס'שטימט נישט, א אויפרייסענדע שמחה, א ברייטע שמחה איז אין די בודזשעט אדער נישט, דארף מען ווארטן, מ'קען עס יעצט ערלויבן אדער נישט, סאו ווען א פרוי איז נישט אינקלודעד אין די בודזשעט וועט זי נישט קענען רעספעקטן די בודזשעט ווייל זי ווייסט נישט וואס גייט פאר, ממילא דאס איז די ערשטע סיבה פארוואס א פרוי ספענדט צו סאך, זי ווייסט נישט וואס גייט פאר, אדער ווען א פרוי זוכט צו באקומען. א געפיל פון איר מאן אז ער קעירט, אז ער איז ריספאנסיבל, אז ער איז דא פאר איר, און למעשה און און די וועג וויאזוי זי די איינציגסטע וועג וויאזוי זי קען עס ארויסבאקומען איז דורך ספענדן געלט, וועט איר דאס מאכן איר ספענדן. אבער אויב א פרוי ווערט סופלייד פון איר מאן מיט די געפיל פון אחריות, מיט די געפיל פון קעיר, מיט די געפיל פון ריספאנסיביליטי אז ער איז דא צו פראוויידן פאר אירע נידס און זי ווייסט וואס גייט פאר, זאגט דער יאמפאלער רב, און איך גלייב אין דעם, אז ס'איז א הבטחה אז די פרוי וועט נישט ספענדן מער, מ'רעדט אלעס באופן כללי, ס'איז אייביג דא אויסנאמס, אבער באופן כללי וועט א פרוי נישט ספענדן מער ווי די בודזשעט ערלויבט, סאו ווען איינער פילט ווי זיין ווייב ספענדט מער, האט ער איינס פון די צוויי טשויסעס צו באטראכטן, צו אפשר ווייסט זי נישט גענוג אז ער קעירט און אז ער איז ריספאנסיבל זי דארף זוכן דאס אלס א סיבה, אדער ווייסט זי נישט גענוג די מצב הבודזשעט אז ס'קען אפילו נישט ווערן אנגערופן מער ווייל ס'זעהט איר אויס ווי דאס איז אינקלודעד אין די לייפסטייל סאו די בודזשעט ערלויבט עס. א שטיק צייט צוריק האב איך געהאט א לייוו קאנפערענץ איבער די נושא זעלבסט, איבער בודזשעטינג און איבער די רילעישאנשיפ אין בודזשעטינג, און סיי די לייוו קאנפרענץ נומבער פופצן איז געווען איבער דעם, און סיי אונז האבן געהאט א קרעש קורס, די צווייטע קרעש קורס, נומבער צוויי, סאו מען קען אנקומען צו דעם דורך נומבער צוויי, זיבן, פון די מעין מעניו, האט מען גערעדט איבער דעם נושא פון פיינענסעס און די רילעישאנשיפ. און דארט אויך ארויפגעברענגט א שמועס וואס האמיר געהאט מיט ר' חנוך ראזענבערג איבער די נושא פון רילעשאנשיפ און בודזשעטינג ווי אזוי די ס'זאל נישט אפעקטן די רילעשאנשיפ, די סך הכל איז אז איך גלייב אז כדי צו האבן גוטע שלום בית ווענדט זיך נישט צו האבן גענוג געלט, ס'ווענדט זיך מען דארף ברענגען פרנסה אבער ס'ווענדט זיך נישט אין די גענוג געלט ס'ווענדט זיך אין די רילעשאנשיפ ס'ווענדט זיך אין די אפנקייט פון די בודזשעט, מיטן אייבערשטנ'ס הילף קען א קאפל זיין גליקליך און צופרידן אפילו ווען די פרנסה איז ווייניג, כאטשיג וואס אונז ווינטשן יעדער איינער צו האבן א שפע אמיתי, א הרחבה גדולה, וחסדים מגולים, און איך בעט אלע צוהערער צו אריינגעבן קאמענטארן און הערות און צוקומען צו האבן א שפע און השראת השכינה, הצלחה וברכה.